מען האלט די גמרא דף מ ח, זיבן שורות פון אויבן, די גמרא האט אפגעלאזט אויף מ ז עמוד ב', האט די גמרא געברענגט דארטן א ברייתא, איינער זאגט התקדשי לי בשטר חוב, או שהיה לו מלוה ביד אחרים והרשה עליהם, איז א מחלוקת, ר' מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת, און מען האט מוקים געווען שטר חוב מיינט א שטר חוב על אחרים, און מלוה איז אויך א מלוה ביד אחרים, נאר די רישא שטר חוב איז א מלוה בשטר, און מלוה ביד אחרים איז א מלוה על פה, איז ביז יעצט האט די גמרא מסביר געווען וואס איז די מחלוקת מלוה בשטר של אחרים, יעצט גייט די גמרא מסביר זיין וואס איז די מחלוקת רבי מאיר און חכמים ווען איינער איז מקדש א אישה מיט א מלוה על פה א מלוה ביד אחרים, זאגט די גמרא, במלוה על פה במאי פליגי, בדרב הונא אמר רב. זיי קריגן זיך אין די מחלוקת צי מען האלט ווי רב הונא אמר רב, אמר רב הונא אמר רב, מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה, ס'איז דא א מלווה, א לווה, און א דריטע מענטש, די מלווה זאגט פאר די לווה, די געלט וואס דו האסט וואס דו קומסט מיר אלס א חוב, איך וויל אז די געלט זאל גיין צו די פלוני, ער זאל קונה זיין די געלט וואס דו האסט וואס דו ביסט שולדיג צו מיר, הגם ס'איז נישט געווען דא קיין מעשה קנין קיין משיכה קיין מסירת שטר וכדומה, ס'איז דא א נייע קנין ס'רופט זיך אן במעמד שלשתן, וויבאלד די מלווה די לווה און די קונה שטייען אלע דא צוזאמען, איז דאס א נייע קנין וואס חזל האבן מתקן געווען רש י זאגט אז אין טעם בדבר, דאס איז איינע פון די דריי זאכן וואס חכמים האבן מתקן געווען א הלכתא בלא טעמא. ס'איז כדי צו מאכן גרינגער מענטשן זאלן קענען קויפן און פארקויפן ווען ס'נישט דא קיין געלט זאלן זיי קענען מאכן א קנין פון מעמד שלשתן על כל פנים רב הונא אמר רב זאגט אז די פאל פון מנה לי בידך תנהו לפלוני מעמד שלשתן קנה און די שאלה איז ווי האט רב הונא אמר רב געזאגט די דין פון מעמד שלשתן האט ער נאר געזאגט די דין ביי פקדון דאס הייסט נישט ביי מלווה ולווה נאר א מפקיד מיט א שומר די מפקיד זאגט פאר די שומר די פקדון וואס דו האלטסט פאר מיר איך וויל ס'זאל איבערגיין צו פלוני ער זאל זיין יעצט דער בעלים פון די זאך, איז דארטן איז דא א חידוש אז מעמד שלשתן העלפט, ווייל וויבאלד די פקדון איז דאך בעין, איז די מקבל פון די מתנה איז סומך דעת אז ער גייט עס באקומען ווייל ער ווייסט אז ס'איז בעין, וויבאלד ס'איז דא א סמיכות דעת פון די מקבל איז חל די קנין, אבער טאמער ס'איז א מלווה ולווה, מ'רעדט דא וועגן א הלוואה וואס איז איינער בעין, און די מלווה זאגט פאר די לווה די הלוואה וואס איז אינה בעין וואס דו קומסט פאר מיר, איך וויל אז מקנה עס צו זיין פאר יענער, איז דארטן קען זיין די מקבל איז נישט סומך דעת ווייל ער זעהט דאך נישט די געלט בעין. און דאס איז דא די שאלה. מר סבר כי קאמר רב ווען האט רב געזאגט זיין דין אז ס'איז דא א קנין פון מעמד שלשתן הני מילי בפקדון וואס איז בעין אבל מלווה לא און ממילא וועגן דעם וחכמים אומרים אינה מקודשת ווייל דא רעדט זיך אז ער האט געזאגט פאר די אישה אז די ער האט געזאגט פאר די אישה אז ס'דא א לוי'ה וואס קומט מיר געלט, די לווה, די מקדש און די אישה שטייען צוזאמען, די מקדש איז א מלווה און ער זאגט פאר די לווה, די געלט וואס דו קומסט מיר, איך וויל אז זאלסט עס געבן צו די אישה, די אישה איז יעצט די בעלים פון די חוב. איז דא אזא שאלה צו מעמד שלשתן ארבעט ביי חוב מלווה וואס איז אינה בעין? איז די חכמים האלטן אז רב הונא אמר רב'ס דין איז דווקא בפיקדון אבער נישט במלווה. ומר סבר, ר' מאיר האט געהאלטן לא שנא מלווה לא שנא פיקדון העלפט מעמד שלשתן און וועגן דעם הייסט עס איך האב געגעבן די אישה כסף קידושין. גייט די גמרא צוריק צו רב'ס הלכה, רב זאגט המקדש במלווה אינה מקודשת ווייל מלווה להוצאה ניתנה, פרעגט די גמרא לכאורה נימא כתנאי זאל מען זאגן אז די שאלה פון מקדש במלווה איז גאר א מחלוקת תנאים, שטייט אזוי, התקדשי לי בשטר, באלד וועט מען זען וואס מיינט שטר, ווען איינער זאגט פאר א אישה התקדשי לי בשטר, ר' מאיר אומר אינה מקודשת, ר' אלעזר אומר מקודשת, וחכמים אומרים ס'ווענדט זיך. שמין את הנייר דארף אפשאצן די פאפיר פון די שטר און זעהן אם יש בו שווה פרוטה טאמער די עצם נייר פון די שטר איז ווערט א שווה פרוטה מקודשת ווייל ס'איז דא כסף קדושין די שוויות פון די נייר אם לאו אינה מקודשת טאמער ס'איז נישט ווערט קיין שווה פרוטה אינה מקודשת זאגט די גמרא האי שטר היכי דמי ווען ס'שטייט דא התקדשי לי בשטר וואס פאר א שטר רעדט מען דא אילימא שטר חוב דאחרים, ער איז איר מקדש מיט א שטר חוב, דאס הייסט יענער קומט אים געלט, און ער האט א שטר חוב אז יענער קומט אים געלט, גיט ער פאר די אישה יענע שטר חוב, אז יעצט זי די בעלים פון די חוב, און מיט דעם וויל ער איר מקדש זיין מיט די שטר חוב. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, קשיא דר' מאיר אדר' מאיר, ווייל דא שטייט אז התקדשי לי בשטר ר' מאיר אומר אינה מקודשת, פריער האט מען דאך געזען ביי שטר חוב דאחרים ר' מאיר אומר מקודשת, קען זיך נישט רעדן דא וועגן א שטר חוב דאחרים, קומט אויס א סתירה דר' מאיר אדר' מאיר. אלא מסתם רעדט זיך בשטר חוב דידה. ווען ער זאגט התקדשי לי בשטר מיינט ער ער האט אויף איר א שטר חוב אז זי קומט עהם געלט און ער איז איר מקדש מיט די שטר חוב איך בין מוחל דא די הלוואה. דאס איז דאך ממש א מקדש במלוה, ובמקדש במלוה קמיפלגי, זעהט מען אז ר' מאיר אומר אינה מקודשת ווייל מקדש במלוה אינה מקודשת אבער רבי אלעזר האלט ס'איז יא מקודשת. זעהט מען אז מקדש במלוה איז א מחלוקת תנאים. אמר רב נחמן בר יצחק ניין, הכא במאי עסקינן. ס'רעדט זיך נישט בכלל א שטר פון א שטר חוב, דא רעדט זיך קידושי שטר, מ'האט דאך געזען אין די ערשטע משנה אישה נקנית בכסף בשטר בביאה, וואס איז בשטר? איך שרייב א שטר, הרי את מקודשת לי, איז דא רעדט זיך מיט א שטר קידושין, איז הכא במאי עסקינן כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים. האט ער געשריבען א שטר קידושין, די פראבלעם איז אבער אז עס איז נישט געווען קיין חתימת עדים אין די שטר, נארמאל ווען מען שרייבט א שטר קידושין און עדים חתמען אונטער די שטר דאס גיבט א תוקף צו די שטר, וואס איז די שאלה? די שאלה איז צו עדי חתימה כרתי צו עדי מסירה כרתי, ביי גט איז דא מחלוקת ר' מאיר ר' אלעזר, ר' מאיר האלט אז ווען מען שרייבט א גט מוזען די עדים חתמען אין די גט און די עדים דאס שאפען די גט דאס שאפט די גט פאר א גט, ר' אלעזר האלט ניין ס'פעלט נישט אויס קיין עדי חתימה אין די גט, כל זמן די גט איז נמסר בפני עדים איז דא עדות, אבער אין די שטר אליין פעלט נישט אויס קיין עדות, איז דאס איז די מחלוקת לשיטתם. ור' מאיר דא רעדט זיך אז ער האט געשריבען א שטר קידושין און ער האט נישט געשריבען, ס'איז מ'האט נישט אונטערגעחתמעט עדים אין די שטר, מ'האט עס איבער געגעבען צו די אישה בפני שני עדים, אבער עס איז נישט געווען קיין חתימת עדים בשטר. ר' מאיר לטעמיה דאמר עדי חתימה כרתי, ממילא איז עס טאקע נישט גוט, אינה מקודשת. רבי אלעזר לטעמיה דאמר עדי מסירה כרתי פעלט נישט אויס קיין עדי חתימה וועגן דעם איז יא מקודשת וואס איז די רבנן? רבנן מספקא להו אי כרבי מאיר אי כרבי אלעזר איז ממילא לויט די רבנן איז נישט קלאר לכאורה לויט די רבנן וואלט געדארפט אויסקומען אזא שטר קידושין אן חתימת עדים איז א ספק מקודשת אויף דעם זאגן די רבנן הילקח שמין את הנייר אם יש בו שווה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת אפילו אויפן צד אז עדי חתימה כרתי און ממילא דא נישט דא קיין שטר קידושין, אבער מען קען מקדש זיין בתורת כסף, טאמער דער שטר איז ווערט א שווה פרוטה מחמת די שוויות הנייר, דעמאלטס קען מען מקדש זיין אלס הלכות כסף. און רש"י לייגט צו אז מען דארף דא זאגען אז דעת האישה איז געווען אנייר דדעתה נמי אנייר, ממילא איז יא דעת אויף די כסף שבו אויך, איז אויב אזוי טאמער ס'איז טאקע דא א שוויות שווה פרוטה אין די נייר איז מקודשת. נאך א תירוץ זאגט די גמרא פארוואס דאס איז נישט קיין ראיה פון דא צו מקדש במלווה איבעית אימא דא רעדט זיך אויכעט נישט קיין שטר מלווה נאר דא רעדט זיך א שטר קידושין און ס'איז געשריבען געווארען מיט עדים און ממילא נישט דא קיין שאלה פון עדי חתימה, אבער עס איז געשריבען שלא לשמה, כגון שכתבו שלא לשמה. די שטר קידושין איז געשריבען לשם רחל, אבער נישט די רחל, עס איז געשריבען פאר אן אנדער רחל, און יעצט דער מקדש וויל עס נוצען פאר זיין ווייב. און וואס איז די שאלה? ובדריש לקיש קמיפלגי, דבעי ריש לקיש, ריש לקיש האט געהאט אזא סארט שאלה, שטר אירוסין, א שטר קידושין, שכתבו שלא לשמה, מאי? א גט ווייסט מען מוז זיין געשריבען לשמה.

מ'איז מקיש קידושי שטר צו קידושי כסף, מה הווי' דכסף לא בעינן לשמה, ווען מ'איז טובע ווען מ'מאכט די מטבע של כסף מוז מען נישט טובע זיין די מטבע לשמה, אף הווי' דשטר לא בעינן לשמה, די כתיבת השטר דארף נישט זיין לשמה. יעצט די אחרונים מוטשען זיך שטארק מיט דעם. וואס איז די הוה אמינא צוצושטעלן קידושי שטר צו קידושי כסף? ביי קידושי כסף איז נישט מענינו בכלל די ענין פון לשמה, ווען איך בין מקדש מיט א מטבע של כסף בין איך נישט מקדש מיט די צורת המטבע, איך בין מקדש מיט די שוויות, די שווי ממונות פון די מטבע. און מילא וואס גייט מיך אן צו מ'האט געמאכט די מטבע מיט א טביעה פון די צורה אין די מטבע לשמה נישט לשמה, נישט מיט די טביעת הצורה אין די מטבע בין איך מקדש, איך בין מקדש מיט די שוויות פון די פון די מטבע, איז דארטן גייט נישט אן לשמה, מה שאין כן ביי כתיבה ביי א שטר איז איך בין מקדש מיט די שטר, איז דא א צד די כתיבה דארף זיין לשמה, על כל פנים דאס איז געווען די צוויי צדדים פון ריש לקיש, בתר דבעיא הדר פשטה ולמעשה האט ריש לקיש מכריע געווען האט גע'פסק'נט ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה, ממילא אזוי ווי יציאה דארף האבן לשמה, הויה דארף האבן לשמה. די מחלוקת רב מאיר און די חכמים רעדט זיך אין אזא פאל, ער האט געשריבן א שטר קידושין, ער האט נישט געשריבן לשמה, און מ'דינגט זיך אין ריש לקיש'ס דין, מר אית ליה דריש לקיש, רב מאיר האט געהאלטן ווי ריש לקיש, אז טאמער ס'איז שלא לשמה איז פסול, און די חכמים האבן געהאלטן מר לית ליה דריש לקיש, זיי האלטן אז שטר קידושין שלא לשמה איז כשר. ואיבעית אימא, דכולי עלמא אית להו דריש לקיש יעדע איינער האלט די שטר מוז זיין לשמה, קען זיין יעדע איינער האלט עדי חתימה כרתי, און דא איז געווען עדי חתימה און ס'איז געווען געשריבן לשמה. וואס האט געפעלט איז הכא במאי עסקינן שכתבו לשמה ושלא מדעתה, מ'האט געשריבן די שטר קידושין לשם אישה זו, אבער זי האט נישט געוואוסט אז מ'שרייבט דא א שטר קידושין. בשעת כתיבה האט זי נישט געהאט קיין ידיעה פון דעם. וואס איז די שאלה? בפלוגתא דרבא ורבינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי דאיתמר. ביי קידושין, כתבו לשמה ושלא מדעתה, ממש די פאל, רבא ורבינא אמרי מקודשת, רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת, וואס איז די יסוד המחלוקת? זאגט רשי, מ'האט דאך שוין געזען פריער אין דף ט, אז ס'דא וואס האלטן, מ'לערנט, יעדע איינער איז מודה מ'איז מקיש יציאה להויה, די שאלה איז וואס לערנט מען פון גירושין? מר סבר אז אין יציאה זעהט מען אז די כתיבת הגט מוז נישט זיין מדעת האישה, ווייל מ'קען דאך מגרש זיין א אישה בעל כרחה, איז אוודאי די כתיבה דארף נישט זיין מדעתה, איז הוא הדין קידושין דארף אויך נישט זיין מדעתו. די אנדערע מאן דאמר האלט ניין, אזוי ווי ביי גירושין ס'דארף טאקע נישט זיין מדעת האישה, אבער די כתיבה מוז זיין מדעת המקנה, ווער איז די מקנה ביי גירושין? די בעל, די בעל איז מקנה די אישה לרשות עצמה, ס'דארף זיין מדעתו וואס ער איז די מקנה, איז הוא הדין ביי קידושין דארף מען האבן די דעת פון די דעת המקנה, דארף וויסן בשעת די כתיבה ווער איז די מקנה ביי קידושין? די אישה, זי איז זיך מקנה לאיש, איז מילא דארף איך יא האבן דעת האישה, און דאס איז די מחלוקת דא רב מאיר און די חכמים צי די כתיבת השטר מוז זיין מדעתה צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער נימא כהני תנאי, לאמיר זאגן די שאלה פון מקדש במלוה איז ווייטער א מחלוקת תנאים, די קומענדיגע מחלוקת תנאים דתניא טאמער א פרוי נעמט א שטיק גאלד און זי גיט עס פאר א מאן, און זי בעט אים עשה לי שירים נזמים וטבעות, נעם די גאלד און מאך פאר מיר צירונג, מאך פאר מיר שירים, שירים איז א ברעיסלעט, נזמים, א נאז רינגל, טבעות, א רינגל פאר די פינגער, און ואקדש אני לך, מיט די שכר פעולה וואס דו גייסט ארבעטן צו מאכן פון די גאלד א כלי, א תכשיט, מיט די שכר פעולה וועל איך ווערן מקודשת צו דיר, און די הלכה איז כיוון שעשאן מקודשת, איינמאל ער מאכט עס און ער גיבט עס איבער, מקודשת דברי ר' מאיר. חכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, ביז. ס'קומט אן געלט ביי איר אין האנט. פרעגט די גמרא וואס פאר א ממון רעדט זיך דא, האי ממון היכי דמי, אילימא אותו ממון, ממון לידה מיינט די רינגל ביז ס'קומט אן ביי איר אין האנט, איז אויב אזוי טאמער די חכמים זאגן אז ס'איז נאר מקודשת ווען די רינגל קומט אן ביי איר אין האנט, מכלל, זיי דינגען זיך אויף די תנא קמא, מכלל דתנא קמא סבר אפילו אותו ממון נמי לא, אז די רינגל דארף נישט אנקומען צו די יד האישה פאר די קידושין, פרעגט די גמרא וויאזוי קען דאס זיין, אויב אזוי פון וויאזוי האלט די תנא קמא אז ס'איז חל די קידושין, אלא במאי בו מקדשא מיט וואס איז ער מקדש? אז אוודאי רעדט זיך דא אפילו לויט ר' מאיר אז די רינגל איז אנגעקומען ביי איר אין האנט, איז וואס מיינען די חכמים אז אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה אלא לאו בממון אחר, זיי האלטן אז ס'איז נישט גענוג צו געבן די רינגל, מוזט געבן ממון אחר, פארוואס? וואס איז שלעכט מיט די רינגל? איז וואס איז דא די שאלה צו ס'איז מקודשת מיט די שכר פעולה צו נישט, שמע מינה במקדש במלוה קמיפלגי, פארוואס? ווייל וסברי דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, וויאזוי איז א מענטש מחויב ווען דא דא רעדט זיך זי האט געגעבן גאלד פאר די איש און די איש ארבעט פאר איר ער נעמט די גאלד און ער מאכט פון דעם צירונג איז זי דארף אים צאלן שכר פעולה וויאזוי ווערט די התחייבות פון שכר פעולה ווען א מענטש ארבעט ווען ווערט דא חל די חוב ממון איז די גמרא גייט יעצט אז יעדע איינער האלט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מיינט אז יעדע שוויות פון א פרוטה ארבעט וואס ער ארבעט אריין, ווערט חל א חוב אז זי דארף אים יעצט צאלן א פרוטה פאר זיין מלאכה, יעדע מאל ער ארבעט נאך א שוויות פון א פרוטה איז נתוסף די חוב, ביז ווען ער ענדיגט קומט אויס זי קומט אים די גאנצע שכר אלע פרוטות שווה פרוטות ווערט פון ארבעט וואס ער האט אריינגעלייגט, איז יעצט ווען ער גיבט איר די רינגל און ער איז איר מקדש מיט די געלט וואס זי קומט אים פאר די פעולה, איז דאס א מלווה, ווייל זי איז שוין מחויב געווארן, בשעת ער האט געענדיגט יעדע עבודת שווה פרוטה, איז זי שוין מחויב צו צאלן א פרוטה פאר יעדע שווה פרוטה ווערט, קומט אויס אז די גאנצע חוב איז שוין חל געווארן איידער ער האט איר געגעבן די רינגל, איז יעצט ווען ער גיבט איר די רינגל איז די פשט ער איז איר מוחל די געלט וואס זי קומט אים, דאס איז ממש א מקדש במלווה. איז וועגן דעם האלט ער וועגן דעם האלטן די חכמים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה ביז ער גיבט איר אנדערע געלט ווייל די געלט קען ער נישט געבן דאס איז מלוה געלט און ר' מאיר ר' מאיר האט געהאלטן מקודשת ער האלט מקדש במלוה איז יא מקודשת זעהט מען אז די שאלה פון מקדש במלוה איז גאר א מחלוקת תנאים מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מקדש במלוה מקודשת און מר סבר מקדש במלוה אינה מקודשת זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, לא, דכולי עלמא יעדע איינער איז מודה צו רב, מקדש במלוה אינה מקודשת, און ווען ס'וואלט געווען א מלוה וואלט טאקע געווען א פראבלעם, אבער הכא די שיטה פון ר' מאיר וואס האלט מקודשת נישט ווייל מקדש מלוה מקודשת, ווייל ער האלט ס'איז נישט קיין מלוה, פארוואס? והכא בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קמיפלגי, די שאלה גופא איז צו איך זאג ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף אז יעדע פרוטה וואס ער ענדיגט ארבעטן ווערט זי אים מתחייב דעמאלטס אדער ניין אינה לשכירות אלא בסוף אז זי ווערט נאר מחויב ווען ער ענדיגט די גאנצע מלאכה. און ער גיט איר די רינגל, דעמאלטס איז חל א חיוב אז זי מוז אים צאלן פאר די שכר פעולה, און דעמאלטס גיט ער עס איר, ממילא ער גיט איר, בשעת ער גיט איר די רינגל, און דעמאלטס איז נתחייב געווארן די שכר פעולה, גיט ער איר די שכר פעולה אלס א מתנה לשם קידושין, קומט אויס ס'איז נישט קיין מלווה. איז דאס גופא איז די מחלוקת, מר סבר אינה לשכירות אלא בסוף, ר' מאיר האט געהאלטן אינה לשכירות אלא בסוף אז די חוב איז נאר חל כשמחזיר לה ווען ער גיט איר צוריק די תכשיט, און דעמאלטס גיט ער עס דאך לשם קדושין, קומט אויס ס'איז קיינמאל נישט געווארן קיין מלווה, ומר סבר די חכמים האבן געהאלטן ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ס'איז יא א מלווה געווען ס'איז טאקע נישט מקודשת אבער כולי עלמא מודה המקדש במלווה אינה מקודשת איבעית אימא דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף יעדע איינער איז מודה אז ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף און ס'איז יא א מלווה און יעדע איינער איז מודה מקדש מלווה אינה מקודשת איז לכאו' וואס איז פשט אין ר' מאיר אז ס'איז מקודשת והכא באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי, אפילו ווען א מענטש טוט א פעולה איז דעמאלטס ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, יעדע שווה פרוטה פון מלאכה איז חל א חוב. דא רעדט זיך ווען איינער גיט זילבער אדער גאלד פאר א בעל מלאכה, און די בעל מלאכה נעמט א רויע זאך און ער מאכט פון דעם א כלי, איז דא א מאן דאמר וואס האלט אומן קונה בשבח כלי, אז די אומן. די רש"י איז מסביר דא רעדט מען אז ס'איז נישט געווען קיין שכיר יום, דו קענסט אמאל באשטעלען איינעם איך וויל זאלסט ארבעטען פאר מיר צו מאכען פאר מיר צירונג און איך גיי דיך צאלען לויט די ימי פעולה, פאר יעדע טאג צאל איך דיר כך וכך, דעמאלטס איז אוודאי, דעמאלטס זאג איך ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אבער ס'קען זיין א קבלן, איך גיב דיר, איך גיב דיר א דזשאב, נעם די גאלד און מאך פון דעם א תכשיט. און ווען וועסט מיר ברענגען די תכשיט וועל איך דיר צאלען פאר מיר געבען א פארטיגע תכשיט. איז דא אויפן צד אז איך מאך אים א קבלן איז א שאלה וויאזוי אפצולערנען וויאזוי די קבלן ווערט געצאלט. מען קען לערנען אז אפילו א קבלן איז אויך א בחינה פון א שכירות אז איך צאל אים פאר די פעולה נאר איך צאל אים נישט כפי די יום, איך צאל אים פאר די גאנצ פאר די גאנצע ארבעט באופן כללי, עס איז דא א פרייז פאר די גאנצע מלאכה פאר צושטעלן א תכשיט, אדער ניין? עס איז דא מאן דאמר וואס האלט אז אומן קונה בשבח כלי, ווען ער איז משביח די כלי, קומט אויס יעדע שטיקל מלאכה ער לייגט אריין דא אין די כלי און ס'ווערט עפעס פון די כלי, האט ער משביח געווען די כלי, איז ווען מ'קומט אן די פארטיגע תכשיט איז דא א שותפות דא, ס'איז דא די בעל המ די בעל הזהב, דער וואס האט געגעבן די זהב, און ס'איז דא דער וואס האט געמאכט פון די זהב די תכשיט, ער איז די בעל המלאכה, זענען ביידע שותפים, ווען די גיב ווען ווען זי גיט אים א שטיק גאלד ס'ווערט א הונדערט דאלער, און נאכדעם ווען ער ענדיגט מאכן די רינגל איז עס ווערט צוויי הונדערט דאלער, איז די בעל הזהב א בעלים אויף א הונדערט דאלער, און די בעל מלאכה איז א בעלים אויף די הונדערט דאלער, יעצט ווען ער גיבט איר די רינגעל, איז די פשט, און זי דארף אים צאלן, איז די פשט זי קויפט אפ פון אים זיין חלק, ער איז א בעלים דא אין א חצי פון די רינגעל, און זי קויפט אפ זיין חלק. אויב אזוי איז דאס נישט קיין שאלה פון די מלווה. ער פארקויפט איר יעצט עפעס בשעת קידושין. אנשטאט זי זאל אים צאלן געלט, גיבט ער עס אוועק במתנה זיין חלק אין די רינגל. איז דאס איז דא די שאלה? אוודאי יעדער איינער איז מודה ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף. אבער דא אז ס'איז געווען א קבלן איז דא מאן דאמר וואס האלט אומן קונה בשבח כלי און ממילא איז דאס נישט קיין שאלה פון מלווה, מר סבר אין אומן קונה בשבח כלי און ס'איז יא דא די סברא פון ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף און ס'איז יא א מלווה. איבעית אימא דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי, אויב אזוי איז דאס א מלוה, ווייל וישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, און יעדער איינער איז מודה מקדש מלוה אינה מקודשת, איז פארוואס זאל זיין דא א קידושין, וואס איז פשט אין ר' מאיר, והכא במאי עסקינן, כגון שהוסיף לה נופך משלו, זי האט איהם געגעבן גאלד, געבעטן ער זאל מאכן א תכשיט, ער האט געמאכט די תכשיט, און ווען ער האט איר צוריק געגעבן די רינגל, האט ער מוסיף געווען א קליינע דיאמאנט, עפעס א שטיינדל האט ער ארויף געלייגט אויף די רינגל, א זאך וואס איז נוסף אויף וואס ער האט איר געדארפט געבן. איז ממילא די גאלד איז דאך אירס, די שכר מלאכה איז מלווה, מקדש מלווה אינה מקודשת, אבער די קידושין טוט זיך דא מיט די נופך וואס ער האט מוסיף געווען, איז אויב אזוי איז לכאורה עס פשוט ער האט עפעס געגעבן וואס איז די נידון, די שאלה איז אז ער איז מקדש דא מיט מלווה ופרוטה, ער גיבט איר די גאנצע זאך, איז ער גיבט איר די ער איז איר מוחל דא די מלווה, די שכר פעולה, און נוסף על זה גיט ער אויך א נייע זאך די נופך איז דא גיט ער איר פאר קידושין א מלווה און א פרוטה, איז וואס איז די דעת פון די אישה ווען איינער איז מקדש מיט מלווה ופרוטה איז די דעת נאר אויף די מלווה אדער די דעת איז אויכעט אויף די פרוטה דאס איז די שאלה. דמר סבר מלווה ופרוטה דעתה אפרוטה און מר סבר עס איז נאר דעתה אמלווה און ממילא איז נישט דא קיין קידושין. זאגט די גמרא און די שאלה פון נופך צו צו מ'האלט מלווה ופרוטה דעתה אפרוטה צו דעתה אמלווה, איז שוין א אלטע מחלוקת תנאים, ובפלוגתא דהני תנאי דתניא. ווען איינער זאגט א אישה איך וויל דיך מקדש זיין בשכר שעשיתי עמך, איך האב געטון פאר דיר א פעולה, און די שכר פון די פעולה וואס איך האב שוין געטון בין איך דיר מקדש, איז דאס איז דכולי עלמא א מלווה, איז אינה מקודשת. טאמער ער זאגט בשכר שאעשה עמך, איך גיי עפעס טון פאר דיר א פעולה, און מיט די שכר, וואס איך גיי טון פאר דיר א פעולה וואס עס איז ווערט געלט, מיט דעם בין איך דיר מקדש. איז דארטן, דארטן איז יא מקודשת. רבי נתן אומר, אפילו בשכר שעשה עמך איז אויך אינה מקודשת, עס איז אויך א מלווה, מען וועט באלד זען פארוואס, וכל שכן בשכר שעשיתי עמך וואס איך האב שוין געטון פאר דיר, דאס איז זיכער א מלווה, און דאס איז זיכער אינה מקודשת. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, אזוי ווי ר' נתן, אז אין ביידע פון די פעלער איז אינה מקודשת בין בשכר שעשיתי בין בשכר שעשה עמך אינה מקודשת ס'איז א מלווה, אבער אם הוסיף לה נופך משלו, טאמער ער לייגט צו א שטיינדל משלו איז יא מקודשת ווייל דעמאלטס איז דעתה אויף די נופך. איז וואס איז דא די מחלוקת בין תנא קמא לר' נתן, די חילוק צווישן תנא קמא ר' נתן וואס זיי קריגן זיך בשכר שעשה עמך איכא בינייהו שכירות, די מחלוקת איז צו ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אז תנא קמא זאגט בשכר שעשה עמך מקודשת ווייל ער האלט אינה לשכירות אלא בסוף, און ר' נתן האלט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, איז אפילו בשכר שעשה עמך איז אינה מקודשת ווייל למעשה בשעת ער גיבט עס צו איר איז שוין חל געווארן א מלווה. וואס איז די חילוק צווישן ר' נתן און רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא איז מוסיף אז טאמער האט ער מוסיף געווען נופך משלו איז מקודשת, משמע לויט לויט ר' נתן נישט. וואס איז די מחלוקת ביי ר' נתן און רבי יהודה הנשיא? איכא בינייהו די שאלה פון מלווה ופרוטה. מר סבר מלווה ופרוטה דעתה אמלווה און ממילא העלפט נישט די נופך און מר סבר דעתה אפרוטה און דאס איז ממש די מחלוקת פון ר' מאיר און די חכמים. זאגט די משנה, טאמער א מענטש זאגט פאר די אישה, התקדשי לי בכוס זה של יין, און זי האט געמיינט זי באקומט א כוס של יין ונמצא של דבש, ס'איז גאר געווען האניג, אדער של דבש ונמצא של יין, ער זאגט איך גיי דיר מקדש זיין בדינר זה של כסף, און זי מאכט עס אויף ונמצא של זהב, אדער של זהב ונמצא של כסף, אדער ער זאגט על מנת שאני עשיר, און למעשה נמצא עני, אדער על מנת שאני עני ונמצא עשיר, אין די אלע פעלער אינה מקודשת, ווייל ס'איז א טעות, זי האט אנגענומען אז זי גייט באקומען קידושין אדעתא אז זי באקומט כך וכך, אדער אדעתא אז די מאן איז כך וכך און ס'איז נישט געווען אזוי ווי זי האט איר אזוי ווי מען האט איר געזאגט, איז א מקח טעות נישט קיין קידושין, רבי שמעון אומר, ס'ווענדט זיך, אין א פאל אם הטעה לשבח, טאמער ער האט איר געגעבן מער וואס ער האט געזאגט דעמאלטס איז מקודשת, למשל, טאמער יין און דבש, לו יצויר יין איז ווערט מער פון דבש, איז בכהאי גוונא ווען ער האט געזאגט דבש און האט געגעבן יין, דעמאלטס איז קידושין. און די גמרא האט פארשטאנען יעצט די זעלבע זאך, איז של כסף ונמצא של זהב איז אויך מקודשת, זי האט באקומען עפעס בעסער, ממילא איז מקודשת. זאגט די גמרא, תנו רבנן, ס'איז פארהאן דריי ברייתות וואס אויבן אויף זעהט אויס ווי ס'איז דא א סתירה אין די אלע דריי ברייתות, די תנו רבנן, התקדשי לי בכוס זה, איינער זאגט פאר אישה, התקדשי לי בכוס זה, און ס'איז געווען אנגעפילטע כוס. תני חדא אין איין ברייתא שטייט די הלכה איז אז ווען ער זאגט בכוס זה וואס מיינט ער מקדש זיין בו ובמה שבתוכו, סיי די כוס און סיי די דברים שבתוך הכוס איז אלץ א חלק פון די כסף קידושין ממילא קען מען מצרף זיין די כוס מיט די מה שבתוכו פאר שווה פרוטה, טאמער די כוס אליין איז ווערט א חצי פרוטה און די מה שבתוכו איז ווערט א חצי פרוטה איז דאס מצרף ווייל ער איז מקדש מיט ביידע, תניא אידך, ניין, ער איז נאר מקדש בו ולא במה שבתוכו, נאר מיט די כלי און נישט מיט די תוכן הכלי, תניא אידך פארקערט, ער איז מקדש מה שבתוכו ולא בו דווקא מיט די תוכן הכלי נישט מיט די עצם כלי, לכאורה איז א מחלוקת, זאגט די גמרא לא קשיא עס איז נישט קיין מחלוקת, די דריי ברייתות רעדן זיך דריי באזונדערע פעלער. הא במיא. די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז ער האט מקדש געווען מיט א כוס מים. א כוס מים איז קיינער נישט אינטערעסירט אין די מים. איז דארטן זיכער די דעת געווען מקדש צו זיין מיט די כוס מים האט נישט קיין חשיבות. הא בחמרא. די דרך איז ווען מען גיבט א מענטש וויין צו טרינקען, מען גיבט אים א כוס יין, ער טרינקט אויס די וויין און מען נעמט צוריק די כוס. איז ממילא בכהאי גוונא איז א אומדנא אז מען האט אנגענומען אז מען גייט דא באקומען די מה שבתוכו און נישט די כוס. הא בציהרא, די פאל וואס ס'שטייט אז ער איז מקדש סיי מיט די כוס סיי מה שבתוכו רעדט זיך ער האט געגעבן א כוס מיט ציהרא, ציהרא איין פשט אין רש"י איז ציר פון דגים, פיש זאפט, וואס דאס איז א זאך וואס איז עומד לימים רבים, מ'טינקט איין די ברויט אין דעם, ממילא איז א זאך מ'טרינקט עס נישט אויס און מ'גיט צוריק די כוס, מ'האלט עס פאר א לענגערע צייט ביז מ'ענדיגט עס, אדער די אנדערע פשט אין רש"י ציהרא איז א לשון פון יצהר, פון שמן, עס איז אויך א זאך וואס מ'איז מטבל אין דעם, עס איז עומד לימים רבים, איז דא נעמט מען אן אז די מענטש גיבט א כוס מיט שמן מיינט ער צו געבן סיי די כוס און סיי די שמן. ממילא קען מען מצרף זיין ביידע פאר שווה פרוטה. גייט די גמרא יעצט צוריק צו די משנה, די משנה איז געשטאנען רבי שמעון האלט אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת. פרעגט די גמרא ולית ליה לרבי שמעון יין ורום צו חמץ חמץ ורום צו יין שניהם יכולים לחזור בהם? די גמרא זאגט אין בבא בתרא איינער גייט און ער וויל קויפן יין און מען האט אים געגעבן חומץ, אדער פארקערט געוואלט קויפן חומץ און מען האט אים געגעבן יין, איז די הלכה איז סיי די מוכר סיי די לוקח קענען חוזר זיין, פארוואס? אלמא, לכאורה די פאל ווען ער האט געבעטן חומץ און מען האט אים געגעבן יין פארוואס קען ער חוזר זיין, אוודאי איז ער ניחא, יין איז דאך ווערט מער פון חומץ, נאר אלמא, איכא דניחא ליה בחלא ואיכא דניחא ליה בחמרא, נישט יעדער איינער איז אינטערעסירט אין חמרא, ער קען זיין ער קאכט עפעס יעצט, ער דארף האבן פאר די אינגרידיענטס דארף ער האבן חומץ, מען גיבט אים יין איז פאר אים א חסרון. איז ממילא, וועגן דעם קען מען חוזר זיין. איז אויב אזוי, דאס אז ס'איז א זאך וואס איז ווערט מער, נישט קיין ראיה אז מ'איז צופרידן מיט דעם. הכא נמי די זעלבע זאך. פארוואס וואלט רבי שמעון געזאגט אז טאמער ער האט געזאגט ער גייט דיך מקדש זיין מיט א דינר של כסף ונמצא של זהב, איז בכהאי גוונא זיכער מקודשת? פארוואס? הכא נמי דא א סברא, איכא דניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה בדהבא, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן דווקא זילבער, און נישט גאלד, פארוואס? זאגט תוספות קען זיין זי האט געהאלטן אינמיטן מאכן עפעס א תכשיט וואס איז געמאכט פון כסף, און ס'פעלט איר נאך א שטיקל כסף משלים צו זיין די תכשיט, האט זי געוואלט כסף, ער גיבט איר גאלד איז דאס נישט קיין יחוס פאר איר. זאגט אבער תוספות טאמער ער האט געזאגט איך גיי דיר געבן הונדרעט דאלער און ער גיבט איר צוויי הונדרעט דאלער לית מאן דפליג אפילו די חכמים וועלן האלטן אז ס'איז א קידושין בכהאי גוונא, בכהאי גוונא איז יעדער מודה הטעה לשבח מקודשת, ווייל זי האט דאך באקומען הונדערט דאלער, און וואס שטערט איר זי האט באקומען נאך הונדערט דאלער, ס'איז בכלל מאתיים מנה, די הונדערט דאלער האט זי באקומען, זי האט באקומען נאך, יעדע איינע איז מודה בכהאי גוונא אז ס'וועט זיין א קידושין, איז פרעגט די גמרא ווי אזוי קען רבי שמעון זאגען אז הטעה לשבח ביי די פאל פון כסף ונמצא של זהב מקודשת, פארוואס? ס'איז דא א סברה איכא דניחא ליה בכספא. זאגט די גמרא צוויי תירוצים, אמר רב שימי בר אשי, אשכחתיה לאביי דיתיב וקמסבר ליה לבריה, ער האט מסביר געווען פאר זיין זון פשט אין אונזער משנה, הכא במאי עסקינן, דו ווייסט ווי די משנה רעדט זיך, כגון שאמר לשלוחו, דא רעדט זיך נישט אז די איש האט געזאגט פאר די אישה התקדשי לי בדינר של כסף, ניין, אין די פאל טאקע, טאמער האט ער געגעבן דינר של זהב אפשר נישט. דא רעדט זיך אז די מאן זאגט פאר א שליח הלוויני דינר של כסף ולך וקדש לי אישה פלונית, איך האב נישט קיין געלט אויף מיר יעצט, איך וויל מקדש זיין די פרוי, טו מיר א טובה, דו זיי א שליח, לייג אויס פאר מיר א דינר כסף און גיי זיי מקדש אישה פלונית, איך וועל דיר צוריקצאלן. והלך, דער שליח איז געגאנגען והלווה של זהב, ער האט אויסגעלייגט א דינר של זהב און דאס געגעבן פאר די אישה, און ער האט מקדש געווען די אישה דערמיט. איז די שאלה איז צו די משלח איז מסכים אז דער שליח זאל אויסגעבן א דינר של זהב, ער האט אים געהייסן געבן א דינר של כסף און יענער איז געגאנגען ער האט געגעבן א דינר של זהב, מר סבר, קפידא, תנא קמא האלט ער איז מקפיד, ער האט געזאגט דינר של כסף האט ער געוואלט כסף נישט זהב, און מר סבר ר' שמעון האלט מראה מקום הוא לו. ער האט אים געזאגט גיב א דינער של כסף געוואלט מאכן גרינגער פאר די שליח נישט יעדע שליח האט דינער של זהב ס'איז גרינגער פאר אים אויסצולייגן דינער של כסף האב איך געזאגט דינער של כסף טאמער יענער וויל געבן א דינער של זהב בין איך זיכער מסכים ס'איז מער א כבוד פאר מיר צו מקדש זיין מיט א גרעסערע סכום דאס איז פשט אין די משנה פרעגט די גמרא ס'איז א פיינער פשט אבער די לשון המשנה שטימט נישט דריי פראבלעמען מיט די לשון המשנה אי הכי לשון המשנה איז התקדשי לי אי הכי התקדשי לי, ס'וואלט געדארפט שטיין התקדשי לו מיבעי ליה. אז די שליח זאגט פאר די אישה התקדשי לו צו די משלח נישט צו מיר. צווייטע קשיא, שטייט רבי שמעון זאגט הטעה לשבח מקודשת, הטעה איז משמע ער האט איר מטעה געווען, דא איז זי נישט געווארן מוטעה, זי האט באקומען, זי האט געזען וואס זי באקומט, וואס הייסט הטעה לשבח? הטעהו לשבח מיבעי ליה, מען האט מטעה געווען די משלח. דריטע קשיא, וואס הייסט נמצא, ונמצא של זהב, וואס הייסט נמצא, מעיקרא נמי דזהב הוה, די שליח גיט איר להדיא, דינר של זהב, ער מאכט נישט קיין שטיק דא, ער באהאלט נישט, ער זאגט נישט איך גיט דיר כסף, ער זאגט קלאר איך גיט דיר דא א דינר של זהב, איז וואס איז נמצא? אלא אמר רבא.

גיי זיי א שליח לקבלה צו נעמען די כסף קדושין מפלוני שאמר לי, ער האט מיר געזאגט אמאל צוריק אז התקדשי לי בדינר של כסף, ער האט מיך שוין געזאגט פריער ער וויל מיך מקדש זיין בדינר של כסף, טוה מיר א טובה גיי נעם אפ דעם מטבע של כסף פאר כסף קדושין און מיט דיין קבלה שלוחו של אדם כמותו וועל איך ווערן מתקדשת. און דער שליח איז געגאנגען, והלך ונתן לו, ווען די בעל האט געגעבן די די געלט פאר די שליח האט ער געגעבן א דינר של זהב, איז ווען די משנה זאגט התקדשי לי מיינט מען דאס איז וואס די פרוי זאגט פאר איר שליח אז די מאן האט מיר געזאגט די מאן האט מיר געזאגט התקדשי לי גיי נעם עס אפ יעצט פון די מאן, איז דא איז א שאלה מר סבר קפידא און מר סבר מראה מקום היא לו. תנא קמא האלט אז וויבאלד זי זאגט איך וויל דו זאלסט גיין מקבל זיין די דינר של כסף האט זי געמיינט דווקא די דינר של כסף דינר של זהב נישט און מר סבר ניין מראה מקום היא לו זי איז נישט מקפיד זי זאגט דינר של כסף ווייל דאס איז וואס יענער האט געזאגט ער גייט מיך געבן מילא זאג איך גיי נעם אפ די דינר של כסף טאמער ער וויל געבן די דינר של זהב נישט קיין שום פראבלעם יעצט, דער רש"ש שטעלט זיך שוין, וואס איז די חילוק צווישן דעם, מען זאגט דאך יעצט אז ווען די מאן וואלט געזאגט פאר די פרוי אליין התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא של זהב, דעמאלטס איז רבי שמעון מודה אז ס'העלפט נישט, ווייל איכא דניחא ליה בכספא. איז וואס איז דא אנדערש ווען ער האט איר געזאגט פריער כ'גיי דיך געבן כסף און זי זאגט פאר די שליח גיי נעם די כסף, פארוואס איז דא אנדערש? זאגט דער רש"ש ווייל אין אין די פאל פון פון ווען די מאן זאגט פאר די פרוי התקדשי לי בדינר של כסף, ער זאגט דירעקט פאר די פרוי התקדשי לי בדינר של כסף, ער האט גארנישט געדארפט זאגן, ער גיבט איר דאך די געלט, ער זאל איר געבן די געלט התקדשי לי, זי זעט וואס זי באקומט, פארוואס האט ער געמוזט אויסרעדן התקדשי לי בדינר של כסף, מוז זיין ווייל ער ווייסט אז זי וויל א דינר של כסף, איז וועגן דעם זאג איך אז הטעה לשבח איז אינה מקודשת ווייל זי וויל דווקא דינר של כסף. פון דעם וואס ער האט איר געזאגט בדינר של כסף פון דעם זעהט מען אז דאס האט זי געוואלט. אבער דא ווען זי זאגט פאר די שליח גיי זיי מקבל זיין פאר מיר א קדושין דינר של כסף, דא האט זי געמוזט עפעס זאגן. ס'איז נישט דא קיין ראיה פון איר ווערטער אז זי איז מקפיד אויף דינר של כסף. ווייל זי האט געמוזט זאגן פאר די שליח וואס די מינימום וואס זי איז מסכים צו נעמען, טאמער גיסט טאמער ער גיט מיר א שטיקל קארטאפל בין איך נישט אינטערעסירט, הגם ס'איז ווערט א שווה פרוטה, איז זי מוז זאגן פאר די שליח לקבלה וואס איך גיב דיך רשות אנצונעמען פאר קדושין, נישט אלץ בין איך מסכים מקבל צו זיין, האט זי געזאגט, גיי נעם די דינר של כסף, ווייל יענער האט מיר געזאגט ער גייט מיר געבן דינר של כסף, איז ממילא האט זי פארשטאנען יענער גייט דאס געבן. אבער זי האט געמיינט צו זאגן אז דאס איז די מינימום וואס איך בין מסכים צו נעמען, טאמער איך וויל נעמען מער, טאמער ער וויל געבן מער, איז אדרבה. איז ממילא, דאס איז דא די מחלוקת, מר סבר קפידא, מר סבר מראה מקום היא לו. נאר פרעגט די גמרא מאי נמצא. איין זאך בלייבט שווער לויט די פשט, ווען ס'שטייט דא ונמצא של זהב וואס הייסט נמצא? ווען די שליח האט באקומען, ווען די שליח לקבלה האט באקומען די זהב האט ער דאך געוואוסט גלייך אז ס'איז זהב. די אישה האט נישט געוואוסט וואס זי גייט באקומען ווייל זי האט געמיינט אז די מקדש גייט געבן פאר די שליח א דינר של כסף, וואס איז די לשון נמצא? זאגט די גמרא ס'רעדט זיך דקא צייר בבליתא, ווען די בעל האט געגעבן די דינר פאר די שליח האט ער עס איינגעוויקלט אין עפעס א שמאטע און ממילא נאכדעם האט די שליח געעפנט די שמאטע האט ער געזעהן אז ס'איז זהב, וועגן דעם שטייט א לשון נמצא. די ראשונים מוטשען זיך טאקע, די אחרונים מוטשען זיך צו ס'איז דא עפעס א חידוש אין דעם צו נישט, אבער על כל פנים וועגן דעם שטייט די לשון נמצא, און ממילא ס'איז נישט שווער די קשיא וואס מ'האט געפרעגט אויף ר' שמעון אז דאיכא דניחא ליה בכסף, ווייל דא רעדט זיך נישט אז ער האט געגעבן די אישה די דינר זהב, נאר ער האט עס געגעבן פאר די שליח, און בכהאי גוונא זאג איך מראה מקום היא לו.